ווידער די צווייטע זאך דאס מען לייגט אריין זרע וואס מען רופט אן IUI. כ'האב געוואלט, נאך איידער כ'האב אנגעהויבן דעם שמועס האב איך געוואלט זאגן, כ'האב נאר פארגעסן דאס תיכף צו זאגן, אז נאכדעם וואס כ'האב שוין געהאט דורכגעלערנט דעם גאנצן ענין און אפגעשריבן, האב איך געקומען צו מיין האנט א ספר וואס הייסט הלכה ורפואה בפוריות. דאס איז פון הרב אלבוים אין קיו גארדענס, ער האט צוזאמגענומען, ער האט געטון א גרויסע ארבעט, צוזאמגענומען אויך אסאך פון די זאכן, און כאטשיג אין בית מדרש בלא חידוש און האבן מיר סאך אנדערע זאכן און אזוי, אבער כ'וועל נישט דארפן דערמאנען אים לטובה, איך האב שוין נישט געוואוסט דערפון, ער וואלט מיר ווען איינגעשפארט ווען אסאך טרחות ווען איך וואלט אים געהאט ווען פריער.

אזא שיסער, און מיט געוואלד שטופט מען עס אריין, שיסט מען עס אריין אינעם רחם, אזוי אז ס'זאל זיין ס וואס וואס וואס ער פארפאסט צוליב סיבות, אזוי ווייל ס'זאל זיין אזוי ווי ביי געהעריגע ביאה, ס'זאל אנקומען דער זרע דארט ווי עס דארף אנקומען. דאס איז שוין א זאך וואס מען האט שוין מחדש געווען יארן יארן צוריק, מען נעמט דא שוין דא א תשובה פון בערזשאנער רב פון זיינע צייטן, איז שוין אויפגעקומען דער דער זאך אז מען קען טון די זרע פונעם מאן נעמט מען, נאר מען טוט פארלייכטערן אז דער זרע זאל אנקומען ווי ער ווי ער דארף אנקומען. איז אויך דא א תשובה אין דברי מלכיאל, דא א תשובה, ער אסר'ט עס, ער זאגט מען טאר עס נישט טון. היינט איז עס אביסל ארויס פון, ברויך שוין נישט קיין סאך רעדן דעריבער, ווייל אזוי ווי צרות אחרונות משכחות את הראשונות, ס'איז שוין דא IVF, איז שוין ממילא דאס ארויס פונעם גלייז, טוט שוין דאס זייער ווייניג, און בכלל אפשר אכציג פראצענט, און ס'העלפט נישט. דאס הייסט, טאמער איז עפעס גייט נישט וועט די זאך אויך נישט העלפן, דאס הייסט אפילו איי ווי עף מיינט מען דאס איז א גרויסע ישועה, הייבט זיך נישט אן ארום פופציג פערצענט צו אפשר מער, העלפט נישט, טוט אלע זאכן און עס גייט נישט, אז דער אייבערשטער וויל נישט, אם השם לא ישמר עיר שוא שקד שומר, פופציג פערצענט בערך, אבער די איי יו איי אכציג פערצענט העלפט נישט, צוואנציג פערצענט.

און דו לייגסט עס צוריק. קודם כל איז געווען השחתה ווען דו האסט ארויסגענומען, די תורה האט מתיר געווען נאר כדרך איש ואשתו, אויף דעם האט די אייבערשטער מתיר געווען, אבער אז דו נעמסט ארויס זרע און עס און אזוי ווי עס שטייט און גייט דאס הייסט שוין השחתה, אפילו דו ווילסט עס כדי אדרבה אריינלייגן אין איר און איר מזריע זיין לטובת פריה ורביה, אבער די השחתה איז שוין געשען. כאטשיג ס'איז על מנת לתקן, און די מתירים נישט אנדערע אויף די אנדערע, פאררופט מען זיך אויף דעם אז ס'קען זיין אז וויבאלד ס'איז על מנת לתקן איז גארנישט בגדר השחתה, השחתה טייטש ווען די ביסט משחית אין די וועלט אריין, אבער דאס וואס די נעמסט ארויס כדי מוליד זיין איר, אפשר הייסט עס נישט בגדר השחתה, אבער קודם ער אסר'ט אפילו השחתה על מנת לתקן, און ער געבט נישט קיין נאמנות פאר די דאקטוירים אז זיי זאלן טאקע אריינלייגן דעם זרע. און איך האב נישט קיין רעכט זיך צו פארלאזן, קודם כל טוט ער שוין דעם איסור, די סברה שטייט קעגן ברכה אויף צדקה און נאך אנדערע זאכן אויך, זאכן וואס האט צוטון מיט א צווייטן מענטש, מאן יימר אז יענער העט עס טאקע טון, איז דא א חשש פון מכשולות שונות, און ער זאגט ס'איז מוכח אין ש"ס, זאגט ער ס'איז מוכח אין ש"ס אז מ'טאר עס נישט טון.

אויך איז דא א תשובה פון קאוואטשהאזער רב זכרונו לברכה אין טל תלפיות אסר'ט ער אויך, ער זאגט אז ס'איז דאך נאר א ספק צו ס'עט העלפן, קען נישט מתיר זיין מוציא זיין זרע יעצט וועגן א ספק צו ס'עט העלפן. לבושי מרדכי איז דא א תשובה, ער אסר'ט עס. תורת אלף פונעם. פונעם שאפראנער רב זכרון לברכה זאגט אוודאי אן ערליכער איד זאל עס נישט טון. פונעם חזון איש ברענגען זיי צו אז ער האט אויך גע'אסר'ט, אזוי שרייבט די חידושים וביאורים אין זיין נאמען. פונעם בריסקער רב ברענגט צו די תשובות והנהגות אין ספר מעלות היוחסין אז ער האט עס גע'אסר'ט.

וואש בחור, והוא אוסר לגמרי בכל אופן, אפילו אם שומרים היטב, אפילו מען היט גוט אפ, גוט, שזה הזרע של הבעל, ונותן באשתו, איך זאג איבער א לשון, נישט אז יענער גיט עס, ונותן באשתו, והוא צועק מאוד על זה, שאיסור גמור הוא, האט געשריגן, צועק מאוד, זייער געשריגן, שטארק געשריגן אז איסור גמור הוא. ובוודאי הבנים יהיו פגומים רחמנא לצלן, פון אזא זאך קען נאר ארויסקומען פגומים, כבר אמר אברהם אבינו רבונו של עולם אם עתיד אני להעמיד בנים ולהכעיסך מוטב לי ואני הולך ערירי, והשם יתברך יפקד בזרע של קיימא לכל הזהירים באיסור. אזוי האט ער געשריבן אין א בריוו פאר איינעם וואס האט אים אנגעפרעגט וועגן דעם ענין. אבער יעצט האט מען געדרוקט א ספר מראות היוחסין אויף די אויך אויף די ענינים, זיינע תלמידים, שרייבט ער דארט אין די הסכמה אויף דעם ספר, ראיתי ספרכם והנה דבר ידוע שאדוני אבי מורי זצל היה צועק מאוד על הרוצים לעשות כן ער האט געזאגט אז ס'איז א איסור גמור וחוץ מזה כמה מכשולים יבואו מזה אז מ'עט מתיר זיין רעדט נישט פון איי ווי עף איי וויי, פשוט נעמען די מאן'ס זרע און אריינלייגען אין איר, וועט קומען מכשולים לדורות הבאים, ובוודאי הבנים שיצאו מזה עלולים להיות רשעים ופושעים וגריע מט' מידות דנדרים, מ'וועט נאך רעדן פון די ט' מידות וועט מען נאך רעדן, אין א צווייטן בריוו שרייבט ער, בעיקר הזרעה מלאכותית אפילו מבעל לאשתו במי טהרה, מבעל לאשתו במי טהרה! נישט בימי נידה, פון דעם וועלן מיר נאך אויפרעדן, היה אדוני אבי מורי מאוד צועק על זה ואומר שזה איסור גמור, ובוודאי שמע זאת גם ממרן החזון איש. פרטים יותר אין ידועים לי, אבל כל העניין הוא תועבה, ובוודאי יכולים לצאת מזה בנים רשעים, והשם יתברך יצילנו.

אף על פי כן זאגט ער, ער וויל עס נישט מתיר זיין, רק בשהו כבר עשר שנים, מען האט שוין געזאומט זיך צען יאר ולא ילדו, ויבוא לידי גירושין, ס'וועט קומען צו גירושין, והתירה התורה למחוק שמו, למחוק שמו בשביל השלום, וועגן שלום, נישט וועגן קינדער, אזוי ווי היינט איז זאך, מען דארף זיך מרחם זיין אז יענער זאל האבן קינדער, זאגט נישט דאס. נאר ס'וועט קומען צו גירושין מפני השלום, איז ער דעמאלטס איז ער מתיר נאך צען יאר, אבל מחומר האיסור, ס'איז דאך א הארבער איסור, מ'רעדט נאכנישט פון איי ווי עף, מ'רעדט פון דעם איי יו איי, רצוני באופן שיסכימו עוד ב' רבנים יראי השם, נאך צוויי רבנים זאלן צושטיין, יראי השם. יעצט וואס הייסט דא רבנים דאס הייסט נישט ווייסט ער שוין ער זאל זיך שוין א רב רבנים יראי השם ושלא לעשות מעשה רק על פי חקירת חכם וירא השם אשר יראה ענין שהיא שעת הדחק גדול פלאי פלאות מען האלט נאך צען יאר האט שוין צען יאר נישט קיין קינדער. און ער קומט דא פרעגן א שאלה, ער שמאכט דא פאר די צען יאר, נאך נאך דעם איז שוין צען יאר, און אז דריי רבנים זענען שוין מתיר, זאל מען נישט טוהן, נאר מען זאל נאך נעמען א חכם און א ירא השם, ער זאל חוקר זיין צו דער ענין איז א שעת הדחק גדול, ער זאל זעהן אז דער ענין איז א שעת הדחק, ביז ער האט נישט צען יאר קיין קינדער, ער האט שוין מסתם פרובירט אלע עבודה זרות, ער האט שוין אלעס אויספרובירט, עס גייט נישט, ער זאל חוקר זיין צו מען האלט זיך, מען זאגט טאקע ביים גט'ן אז עס איז סכנת נפשות אז עס וועט נישט זיין, און דעמאלטס און דעמאלטס איז ער מתיר, אין זקן אהרן איז דא א תשובה, זאגט ער דער בערזשאנער רב בעט נאר אז מען זאל זיך צושטעלן צו אים, איך שטעל זיך צו, איך שטעל זיך צו צום בערזשאנער רב און עס מתיר זיין.

מכל מקום, דאך אם נתברר אויף ס'איז נתברר געווארן למעלה מכל ספק, העכער פון יעדן ספק, ס'נישט פאראן דא אפילו קיין ספק, דבדרך הטבעי אין כבר שום תקוה, בדרך הטבעי איז נישט דא קיין שום תקוה, בוודאי מותר לעסוק בזה גם קודם עשר שנים. אויב מען זעט שוין אז ס'איז נישט דא, איז קען מען עוסק זיין אפילו פאר צען יאר אויך. וואס באמת אין בערזשאנער רב איז דאס נישט דווקא מוכרח אז ער האט אזוי געלערנט, ווייל ס'איז משמע מער בערזשאנער רב געלערנט וועגן גט'ן, אזוי ווי מיר שרייבן זיי זאלן זיך נישט גט'ן, באט אויב מ'ווארט צען יאר דעמאלטס איז ער מתיר. ער זאגט אביסל וואס האסטו צו ווארטן, ער האט געלערנט פשט אז ביז צען יאר קען זיך אלס מאכן, אפשר וועט זיך נאך מאכן אז דער אייבערשטער וועט העלפן אן דעם, אבער אז איך ווייס זיכער למעלה מכל ספק און נתברר געווארן אז ס'איז נישטא קיין עצה, קען מען קען מען מתיר זיין. די למעלה מכל ספק אז ס'איז נישטא קיין עצה ווייסט מען אז דאס איז נישט קיין לייכטע זאך, ווייל אפילו דאס וואס די דאקטוירים, קודם כל רוב מענטשן איז נישט נישט אויב ס'איז דא אסאך וואס זיי רופן עס אן אנעקספלעינד אינפערטיליטי, ווייסט ווייסט נישט פארוואס. אלעס איז גוט ביי אים, ביי איר, ס'דא אסאך אזעלכע, אבער אפילו וואס זיי האבן יא א סיבה, נישט אלעס וואס זיי זאגן אה דער מענטש האט גרויסע פראבלעמען, אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט ער האט נישט דארטן דרייסיג מיליאן ער האט נאר צען מיליאן איז עפעס עפעס איז שוין דא א גרויס פראבלעם ביי זיי וכדומה איז שוין קען מען שוין אנרופן כאילו חס ושלום אז דער דער וועט נישט אזוי לייכט האבן קינדער, דאס איז נישט קיין נתברר למעלה מכל ספק, למעלה מכל ספק, דא האט זיך א פראבלעם דער איד.

און ער זאגט בימיו, אפילו דעמאלטס ווען ער האט מתיר געווען כבר צווחו עליו הרבה מגאוני זמנו, אסאך פון די גאוני זמנו האבן געשריגן דערויף, עס איז שוין מתיר נאך צען יאר, האבן אסאך געשריגן דערויף, און אויך דא א תשובה פון דעם פילאדעלפיער רב, תשובת דברי אפרים אליעזר ברענגט ער צו אז זיין טאטע, א גרויסער גאון די סטריער רב, איז א גדול האט געבעטן זיין טאטן ער זאל ארויסגיין קעגן די הוראה פונעם מהרשם, ער זאל ארויסגיין דערקעגן, מפרסם זיין אז מען טאר עס נישט טון, האט ער געענטפערט אזוי ווי דער גאון פון בערזשאן, ס'איז געווען דארט א יאר נאכדעם וואס ער איז נסתלק געווארן אדער צוויי יאר. אזוי ווי דער גאון דער מהרשם האט זיך אויסגענומען א תנאי אבער נאר אויב ס'וועלן מסכים זיין מיט אים שני רבנים מובהקים ויראי השם, און אזוי ווי מען ווייסט האט נישט קיין שום רב מובהק האט נישט מסכים געווען צו די הוראה, איז דאך ממילא נישט נוגע, קען מען דאך ממילא נישט טון למעשה, איז דאך נאר מען רעדט משא ומתן של הלכה אזוי צו אזוי, קומט דא אין משיבין את הארי לאחר מותו און פארטיג, זיין אזוי ווי ער האט בשעתו מתיר געווען. און עס לאזן אזוי, זעהט מען, זאגט ער, אז קיין איין גדול, קיין איינער איז נישט צוגעשטאנען בדורו צו דעם בערזשאנער רב. ווידער איז דא א תשובה פון ר' שלמה זלמן זכרונו לברכה, ער זאגט אז ער איז נישט מתיר נאר אז מען וועט נעמען אן ערליכן איד, ס'איז דא, הי איז עס נישט דא.

דא מתיר אים אויך, אבער על כל פנים א שווערע זאך, און הערשט נאך איז ער מסכים מיט דעם תנאי פון צען יאר און אזוי, און אפילו דער שבט הלוי זאגט נאר אויב ס'נתברר למעלה מכל ספק אז ס'נישט דא קיין אנדערער וועג, אז ער קען נישט אנדערש קען ער נישט האבן קיין קינדער, ממילא פארשטייט מען אז יעדער ערליכער איד דארף זיך מונע זיין דערפון און האפן צום אייבערשטן, די אייבערשטער, א מענטש דארף נישט טון. נאר בדרך הטבע, אלס די אייבערשטער האט געהייסן אזוי, א איד דארף טוהן, נישט פארלאזן זיך פון זיך אליין זאל אלעס קומען, ער מוז טוהן וויפיל ס'איז מעגליך בדרך הטבע, אבער וואס וואס איז דא א חשש פון א איסור? דא האט דאך די אייבערשטער נישט געמיינט אז מ'זאל אז מ'זאל טוהן די די ענינים, וועט די אייבערשטער די אייבערשטער קען דאך העלפן, כל יכול, די אייבערשטער קען העלפן אן די אלע דאקטוירים זאכן, די אייבערשטער קען דאס ערלעדיגן אסאך לייכטער. נישט מחויב צו טוהן מער די דעם השתדלות, אויסער ס'וועל מען נאך באלד רעדן קעגן קעגן איי ווי עף און כדומה אז מאן יימר אז מ'מעג אפילו טוהן אזא השתדלות, וועל מען רעדן ביי די צווייטע זאך אם ירצה השם. נאך איין פראבלעם וואס איז געבליבן דא ביי דעם און מ'האלט נאך ביי די איי יו איי, מ'מיינט דאס. קומט זייער אפט פאר אז מען זאל עס טון, דאס דארפן טון, בימי נדותה צו מען מעג עס טון? איז דא א שלטי גיבורים, אנפאנג מסכת שבועות, ברכי יוסף, ברענגט אויך צו, פון א קובץ ישן בשם ר' שלמה פון לאנדאן, אז מען טאר נישט טון אזא זאך בימי נדותה, ס'טאר נישט אריינקומען אין איר זרע פונעם מאן.

אז נשים זענען נזהר זיי ליגן נישט אויף אזא בעט וואס איז געלעגן דערויף א פרעמדער מאן, מען האט מורא אפשר דא האבן פריער גערעדט אפשר דא זרע וועט אריין קומען אין איר, נו פרעגט ער ברענגט ער צו א תשובה אונז האבן מיר נישט דאס מען טרעפט נישט דעם ווי דאס איז. ני, פרעגט דער רבינו פרץ, בשם רבינו פרץ, נו פארוואס איז מען נישט נזהר אז מען זאל נישט ליגען אויף אזא בעט וואו דער מאן איז געלעגן דערויף, זאל מען אויך נישט ליגען דארטן בימי נדותה, אפשר וועט אריין קומען אין איר, אפשר איז דא דא זרע פונעם מאן, און ס'וועט אריין קומען די זרע וועט אריין קומען אין איר בימי נדותה. זאגט ער ניין, וויבאלד ס'איז נישטא דא קיין ביאת איסור, איז דער ולד כשר לגמרי, אויף דעם אפשר איז די שכבת זרע פון אן אנדערן, אויף דעם איז מען מקפיד אויף הבחנה, גזירה שמא ישא אחותו מאביו, אבער דא אויף בן הנידה איז מען נישט מקפיד דאס, דאס וועט אריינקומען, שוין קיין שום ביאת איסור איז דאך נישט געווען, ממילא דארף מען נישט מקפיד זיין.

דערפאר האט מען נישט האט מען האט מען נישט האט מען נישט חושש געווען טאמער ס'עט אריין קומען. אזוי אזוי לערנט ער אפ אין דעם טורי זהב. באמת נישט דא קיין הכרח דערינען, און מ'קען זאגן אז ס'איז יא ער איז יא א בן הנידה, נאר וואס דען? מען איז נישט חושש קעגן נידה, ס'דאך א ווייטלייפיגע זאך, האט מען נישט חושש געווען אז ס'וועט פארקומען, טאמער ס'וועט פארקומען וועט ער הייסן א בן הנידה, נאר קעגן אן אנדערן איז מען יא, קעגן א הבחנה פון א פרעמדן מאן איז מען יא חושש, איז דער דברי מלכיאל ברענגט, ער לערנט אזוי פשט אין דעם טורי זהב. אז טאמער ס'וואלט געווען א פרעגט ער א קשיא פאר דער טורי זהב דער רבינו פרץ פרעגט ער פארוואס איז מען נישט נזהר אז מ'זאל נישט ליגען אויף א בעט פון פון א מאן א א נדה איז די פשט ווייל טאמער ס'עט יא אריינקומען וואלט עס געווען א בן הנדה נאר וואס דען אזוי ווי ס'איז נישט דא קיין איסור פון קיין ביאה איז דאך דא נישט דא ס'עט דאך פון זיך אליינס אריינקומען און ס'איז נאר א מיעוטא האט מען נישט חושש געווען למיעוטא מה שאין כן ביי ביי א פרעמדן האט מען יא חושש געווען. לערנט ער אז טאמער עס קומט אריין אלס נידה הייסט דאס א בן הנידה, אפילו עס אריינגעקומען פון זיך אליינס, מען האט נישט געטאן קיין שום עבירה האט מען נישט געטאן, הייסט עס א בן הנידה. ווידער ווייסט מען דאך אז דער סאטמארער רבי זכרונו לברכה, דארט אין די תשובה צום אגרות משה, אויך אזוי געלערנט די פשט אז דאס וואס עס שטייט אז עס איז נישט דא קיין ביאת איסור מיינט מען אז אזוי ווי עס איז נישט דא קיין שום פעולות פון קיין ביאה אבער ווען א מענטש טוט א פעולה זאגט ער אריינצוברענגען אין זיך זרע דאס הייסט לויט אים אזוי ווי א ביאת איסור ער האלט אז איז טאמער מען נעמט אריין זרע פון א פרעמדן מאן איז אסור געווארן על בעלה אזוי ווי זי וואלט ווען מזנה געווען און דער קינד איז א ממזר

לויט די דברי מלכיאל זאגט אזוי מפורש אז מען טאר נישט, טאר נישט בימי נידותה טאר מען נישט, און ער זאגט מפורש ס'האט צו טאן דעמאלטס ווען מען לייגט אריין אינעם גוף, ס'האט נישט צו טאן דעמאלטס ווען די גוף איז עס קולט, ס'איז ווען עס קולט דאך נאכדעם זי וועט זיך טובל'ן, אז מ'האט עס אריינגעלייגט אין גוף בימי נידותה הייסט ער דער קינד א בן הנידה.

עז פנים, די אלע זאכן שטייען אויף א בן הנידה, עז פנים, עס ברענגט צרעת חס ושלום, און ער וועט זיין חלש, עס ברענגט אהער א קראנקהייט, ער וועט זיין חלש כל ימיו און מצורע, עז פנים. נו ווער וועט זיך דא אריינלאזן דערינען? די זעלבע איז דא א תשובה פונעם חזון איש, חזון איש איינער האט אנגעפרעגט, אז מען וויל מאכן די איי יו איי און מען מוז עס מאכן דייקא איידער זי קען זיך טובל'ען, נאכן טובל'ען, נאך צוועלף טאג וועט שוין זיין צו שפעט, זאגט ער אי אפשר להתיר, אי אפשר להתיר כלל, ער געבט נאר אן עצה, קען מען אפי' דאקטעריי קען מען. פאר צו מקדים זיין דאס זי זאל זיך יא קענען מטהר זיין פריער, דאס טוט ער יא מיקל זיין אז מ'זאל נישט מוזן ווארטן פינף טאג לאנג מ'ציילט שבעה נקיים, זאל זיך טובל'ן פריער, אי אפשר להתיר. נו, האבן דאך שוין גרויסע וואס האלטן אז מ'טאר נישט. און איגרות משה איז יא מתיר בימי נידותה. האלט אז מ'מעג בימי נידותה אויך, און אויף דעם פארלאזט זיך א טייל מקילים פארלאזן זיך אויף דעם, אבער נישט אזוי פשוט, אסאך גדולי ישראל אסר'ן, ער שרייבט אזוי שארף דער דברי מלכיאל דערויף. א שטיקל פראבלעם ווערט דא, וואס דער פראבלעם? דער זאך וואס מען לייגט אריין אינעם גוף איז גרויס בערך דריי מילימעטער, וואס מיט דעם לייגט מען עס אריין אינעם גוף די קטעטער וואס מען לייגט אריין, דא א תשובה פון ר' שלמה זלמן, דאס וואס מען לייגט אריין הייסט נישט קיין פתיחת הקבר, בימי טהרתה רעדן מיר יעצט שוין, בימי נדותה טאר זאל מען זיכער נישט מאכן בלי שום ספק, שוין, בימי טהרתה לייגט מען אריין, ווייסט מען דאך אז די הלכה איז אי אפשר לפתיחת הקבר בלי דם, דער נודע ביהודה לערנט אפילו מען עפענט אויף פון דערויסן מיט א אינסטרומענט, הייסט אויך פתיחת הקבר. איז אויב איך נעם אן אז דאס איז מיט דעם ווערט פתיחת הקבר, נו קומט אויס בהכרח ווערט א נידה, אה, עס קען נישט אנדערש גיין, ווען אימער דו טוסט אריינלייגן די זרע איז עס שוין געווארן א נידה מיט דעם וואס דו האסט געעפנט דאס, ר' שלמה זלמן שרייבט אז אויב ס'איז א קליינע זאך איז נישט זיכער נישטא דערינען קיין פתיחת הקבר, מילא איז נישט דא נישט דא דער פראבלעם. איך האב אבער געהערט פונעם קאפישער רב זכרונו לברכה ער האט עס מקבל געווען פון רבי שמואל דוד דער דיין פון חוסט איז געווען א גרויסער גאון געווען רבי דוד פרידמאן זכרונו לברכה ער האט ער האט מקבל געווען פון אים אז דער שיעור אין די שולחן ערוך שטייט אז ס'מוז זיין אביסל גרויס ער וויל עפענען מיט א שפופרת אז ס'זאל הייסן פתיחת הקבר מוז זיין אביסל גרויס וויפיל דארף זיין? וויפיל מעג זיין אז ס'זאל נאך נישט הייסן קיין פתיחת הקבר? שפופרת דק שבדקה, אזוי די לשון שלחן ערוך, די דינסטע וואס קען זיין. היינט ווייס מיר אז היינט קענען זיי שוין מאכן אזוי ווי א נידל, א זאך וואס איז אזוי גרויס ווי ווי איין מילימעטער קענען זיי מאכן א א הויל'דיגע זאך וואס קען זיין א שפופרת מיט אלעם, אמאל האט מען דאס נישט געקענט. האט מען נישט געקענט מאכן אזא דינע נידל אדער געהאט האט מען נישט געקענט ס'האט געמוזט זיין אביסל גרעסער די אמת טאקע אבער שטייט נישט אין שולחן ערוך אויך נישט וויפיל דאס איז שפופרת דק שבדקה ער האט געזאגט אז די שיעור איז אזוי ווי א שוועבעלע א שוועבעלע א שוועבעלע איז בערך דריי מילימעטער א גרעסערע שוועבעלע. ארום דריי מילימעטער נו איז דאך טייטש איז דאך שוין יא דא לויט דעם איז שוין דא א חשש עצם פשוט מיט דעם אריינלייגן אליינס מיט דעם אליינס ווערט זי א נידה קומט אויס לויטן דברי מלכיאל אלע איי יו איי'ס וואס מען טוט איז א בן הנידה טייטש ווייל ער איז געווארן א נידה תיכף ווען מען האט געעפנט מיט דעם וואס מען האט געעפנט דעם דעם דעם מקור איז מען געווארן מיט דעם א בן הנידה. איך קען דיר הערן, ווייל דער פרי דעה איז אויך דארט מסופק, ער וויל זאגן אפשר אזוי ווי דער קליינער פינגער, דאס זאל זיין דער שיעור פון שפופרת דקה שבדקה, דאכט זיך מיר אז ער ער ברענגט א ראיה פון ש"ס, זייער שווער דאס צו פארשטיין אז דאס זאל הייסן א שפופרת דקה שבדקה די דינסטע וואס קען זיין די דינסטע פון די דינסטע פנים, איז דא עפעס דער פשרה'דיגער זין, איך האלט נישט. פאלט מען אריין ווי מען זאגט אין אין אין מחלוקת'ן. אויך האב איך געזען אין א טייל ביכלעך האב איך געזען אז מען ווערט אז ס'קומט ארויס דם סאך מאל קומט ארויס דורך דעם געשעהט דם. אדער דורך דעם ריטריוועל וואס מען נעמט ארויס וואס מען נעמט ארויס די אייער, און עס איז נישט אזוי אסאך דאקטוירים זאגן מפורש אז געשעהט גארנישט אויב מען היט זיך אפ, און אפילו יא אפשר געשעהט עס נאר מחמת מכה, איך וויל אויך מברר זיין דעם ענין, נאר אויב זי איז געווארן א נידה איז לויטן דברי יואל איז נישט נאר אז דער קינד איז אזוי ווי דער דברי מלכיאל זאגט די קינד איז א בן הנידה, איז אזוי ווי א ביאה פון נידה, ער האלט א יעדע פעולה וואס מען טוט אריינצוברענגען זרע אין א מענטש, דאס הייסט אזוי ווי א ביה, אזוי ווי מען ברענגט אריין פון א פרעמדן מענטש א זרע, זאגט ער דאס הייסט אזוי ווי בא על אשת איש, איז די זעלבע ביי א נידה איז בא על א נידה, נאך נאך סאך סאך ערגער ווי דער ווי דער פראבלעם אז דער קינד איז א בן הנידה, דאס איז אלס וואס מען רופט בא איי יו איי.